אין דער משנה האבן מיר געלערנט מי שהלך למדינת הים, איינער איז אוועק געגאנגען ווייטע מדינה און זיין פרוי מאנט מזונות, ווערט דערמאנט אין דער משנה וואס דער דין איז. איתמר, מיר האבן געלערנט רב אמר, רב זאגט פוסקין מזונות לאשת איש, אז איינער איז אוועק געגאנגען למדינת הים, גייט די בית דין אריין אין זיינע נכסים, מען פארקויפט די נכסים צו געבן שפייז פאר זיין פרוי, ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אין פוסקין מזונות לאשת איש, אז די בית דין לאזט זיך נישט אריין אין דעם, די בית דין דארף נישט געבן פאר מזונות. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, מודה לי אבא, שמואל רופט דא אן רב'ן אבא, א לשון ה, ער איז מיר מודה, בשלושה חדשים הראשונים, די דריי ערשטע חדשים נאכדעם ווי דער מאן איז אוועק, דעמאלט איז דאך בעל כרחך שאין פוסקין, מען גיט נישט קיין מזונות, מה טעם, פארוואס גיט מען נישט, לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן, א מענטש וועט נישט אוועק גיין און ער וועט איבערלאזן די הויז ליידיג, דעריבער נעמען מיר אן אז דריי חדשים איז נאך דארטן דא שפייז, די מחלוקת איז שפעטער. זאגט די גמרא, בששמעו בו שמת, אז מען האט געהערט ער איז דארט געשטארבן, כולי עלמא לא פליגי, איז נישטא קיין מחלוקת. אלע, שמואל וועט אויך האלטן אז מען גיט מזונות. פארוואס? פאר וואס איז דער טעם וואס מיר זאגן אין פוסקין מזונות? איז דא ווייטער אין גמרא אויף דעם צוויי טעמים. איין טעם איז דא, אפשר האט ער איבערגעלאזט געלט ביי איר. אבער דא אז שמעו בו שמת, וועט זי זיך גיין איינמאנען די כתובה, וועט זי זיך דעמאלט דארפן שווערן אז ס'איז ביי איר גארנישט איבערגעליבן פון אים. ס'דא א צווייטע טעם, אפשר האט דער מאן געזאגט צאי מעשה ידיך במזונותיך, ער האט, און זי איז באשטאנען אז פון אירע מעשה ידיה זאל זי זיך שפייזן, איז ער קען איר זאגן ווען ער לעבט, אבער נאך דעמאלט ווען ער לעבט נישט, ליגט דאך א חיוב אויף די יתומים זאלן איר שפייזן, איז זיין זאגן גארנישט ניט, איי אפשר די יתומים וועלן זאגן איז עס גארנישט ניט, ווייל ווען העלפט צאי מעשה ידיך במזונותיך דווקא ווען זי באשטייט, דעריבער שמעו בו שמת כולי עלמא לא פליגי, איז א זיכערע זאך אז פוסקים מזונות לאשת איש,

לאשת איש נאך די דריי חדשים דהא משועבד לה, סליגט דאך אויף אים א חיוב צו שפייזן איר, איי גיי טראכטן אפשר האט ער געגעבן דערווייל ווייס איך ער איז מחויב איר צו שפייזן. ושמואל אמר אין פוסקין, שמואל זאגט מען גיט נישט פאר מזונות לאשת איש, מאי טעמא פארוואס זאל די בית דין נישט אריין גיין אין די נכסים, רב זביד אמר רב זביד זאגט אימא איך האב מורא צררי אתפסה, כ'האב מורא ווען ער איז אוועק געגאנגען האט ער געגעבן אין אירע האנט געלט אויף מזונות. רב פפא אמר רב פפא זאגט.
חיישינן כ'האב מורא שמא אמר לה טאמער האט ער געזאגט צו איר צאי מעשה ידיך במזונותיך אז זי זאל נעמען מזונות פון אירע פארדינסטן.
דאס וואס מיר זאגן אז צאי מעשה ידיך במזונותיך דארף ער איר ניט שפייזן, רעדט זיך אז זי באשטייט זאל זיך פון דעם אויסהאלטן. מאי בינייהו? וואס איז דער חילוק צי איך זאג דעם טעם ווי רב זביד זאגט כ'האב מורא צררי, צי איך זאג דעם טעם ווי רב פפא זאגט כ'האב מורא ער האט געזאגט צאי מעשה ידיך במזונותיך? איכא בינייהו דער חילוק איז דא. גדולה, די פרוי איז געוועזן א גדולה ולא ספקה, און די פארדינסטן איז נישט גענוג אויף די מזונות, ווי קען דאס זיין אז די ארבעט איז נישט גענוג פאר די מזונות, אדער ס'קען זיין ס'איז געווען א הונגער יאר, אדער ס'איז געווען אזעלכע וועלכע זי קען טאקע נישט פארדינען, זי האט נישט קיין פאך, זי קען נישט פארדינען, איז אזוי, אויב דער טעם איז וועגן צאי מעשה ידיך במזונותיך, איז נישט קיין מורא, כ'האב פאר דעם נישט קיין מורא, ווייל זי איז זיכער נישט באשטאנען אויף דעם, ווייל זי ווייסט דאך אז מעשה ידיה איז נישט גענוג פאר מזונות, ווי איז אבער אז דער טעם איז שמא צררי אתפסה, האב איך ביי איר אויך מורא. אי נמי אדער קטנה, זי איז געווען די פרוי א קטנה, איז אזעלכע וואס האט געקאנט ארבעטן, פארדינען, ס'איז געווען נארמאלע יארן נישט קיין הונגער יארן, וספקה ס'איז גענוג פאר איר פאר די מזונות, איז אויב איך גיי זאגן די טעם איז שמא צררי אתפסה, ווי רב זביד זאגט, א קטנה וועט ער נישט איבערלאזן קיין געלט, דעריבער וועל איך דא זאגן אז פוסקים לה מזונות, ווי וועט אבער זיין אז כ'וועל זאגן דעם טעם פון רב פפא'ן, אפשר האט ער געזאגט צאי מעשה ידיך למזונותיך וועל איך נישט געבן. זאגט די גמרא תנן, מיר האבן געלערנט כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט מי שהלך למדינת הים, איינער איז אוועקגעגאנגען למדינת הים זייער ווייט, ואשתו און זיין פרוי תובעת מזונות, זי קומט צו גיין צום בית דין מען זאל איר שפייזן. חנן אומר, זאגט חנן, תשבע בסוף, זי וועט שווערן בסוף, דעמאלט ווען זי וועט קומען איינמאנען די כתובה, דעמאלט וועט זי זיך שווערן אז שלא עיכבה בידה כלום, ולא תשבע בתחילה, אבער אין אנפאנג ווען מען גיט איר מזונות דארף זי ניט שווערן, נחלקו עליו בני כהנים גדולים, די חכמים די בני כהנים גדולים קריגן זיך ואמרו זיי זאגן תשבע בתחילה, זי דארף שווערן בתחילה ווען זי מאנט די מזונות, ובסוף ווען זי מאנט איין די כתובה. עד כאן לא פליגי, ווען קריגט זיך חנן מיט די בני כהנים גדולים? אלא לענין שבועה, נאר לגבי די שבועה, צו מען גיט איר מזונות מיט א שבועה דווקא אדער מען גיט איר אן א שבועה, אבל מזוני יהבינן לה, אבער מזונות האלטן אלע, מען גיט איר, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן, וואס שמואל זאגט, אין פוסקים מזונות לאשת איש. ענטפערט די גמרא, תרגמה שמואל, האט שמואל איינגעלערנט אז דא רעדט זיך בששמעו בו שמת, אויב מען האט געהערט ער איז געשטארבן, דעמאלט זאגן מיר אז מען גיט זיכער מזונות, דעמאלט קריגן זיך צו בשבועה. זאגט די גמרא תא שמע, איך דארף פרעגן א קשיא, און מיר האבן געלערנט מי שהלך למדינת הים, איינער איז אוועק געגאנגען אין א מדינה אין די צווייטע זייט ים, ס'איז לאו דווקא די צווייטע זייט ים, יעדע ווייטע ארט ווערט אנגערופן מדינת הים, ואשתו תובעת מזונות, די פרוי מאנט שפייז, זי קומט צו גיין צום בית דין, זי האט נישט וואו צו עסן. בני כהנים גדולים אומרים, די חכמים די בני כהנים גדולים זאגן, תשבע, זי זאל שווערן. חנן אומר, חנן זאגט, לא תשבע, די זעלבע מחלוקת וואס אין דער משנה. ואם בא ואמר, ער איז געקומען און האט געזאגט, פסקתי לה מזונות. איך האב איר איבערגעלאזט געלט אויף מזונות, און די בית דין האט געהאט איר דא געגעבן געלט אויף מזונות, נאמן איז ער באגלייבט, נאר פארשטייט זיך ער דארף שווערן, און דעמאלט ווען ער שווערט דארף זי צוריק געבן דאס וואס די בית דין האט איר געגעבן. זע איך דאך דא אויך אז מען גיט יא מזונות לאשת איש. און דא שטייט זאגט די גמרא הכא נמי דא אויך רעדט זיך בששמעו בו שמת מען האט געהערט ער איז געשטארבן דעמאלטס איז פוסקים מזונות פרעגט די גמרא והא אם בא ואמר קאמר דא שטייט ער איז געקומען און האט געזאגט רעדט זיך דאך ער איז נישט געשטארבן זאגט די גמרא מען מיינט ער איז געשטארבן מען האט געהערט ער איז געשטארבן אם בא לאחר שמועה נאכדעם ווי מען האט געמיינט מען האט געהערט ער איז געשטארבן איז ער געקומען. אבער דארט נאר ווי לא שמעו בו שמת, דעמאלט איז דער דין אין פוסקים מזונות. זאגט די גמרא תא שמע, וועט ער פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט מי שהלך למדינת הים, איינער איז געגאנגען למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות, און די פרוי מאנט שפייז.

ער זאגט אבער זי האט דאך צווישן צייט פארדינט געלט אז ער וויל מזונות זאל זי געבן דאס וואס זי האט פארדינט שטייט דא דער דין רשאי דא ווערט נישט דערמאנט קיין ענין פון נאמנות וואס ווערט דערמאנט פריער דא ווערט דערמאנט רשאי ער האט רעכט דאס איר צו זאגן. ווי איז אבער קדמו בית דין ופסקו אז די בית דין האט שוין געהאט באשטימט פאר איר מזונות? מה שפסקו פסקו איז דאס וואס די בית דין האט באשטימט, די דארף זי נישט צוריק געבן אזוי צו זאגן די פריערדיגע מעשה ידיה. אבער וואס זעהמער פון דא אויך? אז פוסקין מזונות לאשת איש איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן וואס ער זאגט אין פוסקין, זאגט די גמרא הכא נמי בששמעו בו שמת, שטעלט זיך א שאלה, כ'האב שוין געפרעגט פון איין ארט און כ'האב גענטפערט, וואס גיי איך פרעגן פון דעם אנדער ארט, אינדערצייט ס'איז דאך דא דער זעלבער תירוץ, און תוספות אין קירה זאגט עס כאטש ער ווייסט ס'דא דער תירוץ, ער וויל וויסן אפשר איז דא נאך א תירוץ. דא און פריער איז צוויי באזונדערע זאכן, אין דער פריערדיגער ברייתא רעדט זיך, ער זאגט עס קומט איר נישט קיין מזונות, פארוואס ווייל כ'האב איר געגעבן געלט, שטייט דארט דאס לשון נאמן, ווי רשי טייטשט, דא רעדט זיך ער זאגט איך קום איר מזונות, איך וויל איר געבן מזונות, נאר וואס דען, איך וויל דאס וואס זי האט פארדינט זאל זי מיר געבן. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא? מי שהלך למדינת הים, איינער איז געגאנגען למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות, און די פרוי זיינע מאנט מזונות, בית דין יורדין לנכסיו, די בית דין גייט אריין אין זיינע נכסים, וזנין, און זיי שפייזן, ומפרנסין, פרנסה ווערט אנגערופן מלבוש לאשתו צו זיין פרוי, אבל לא בניו ובנותיו, נישט זיינע זין און נישט זיינע טעכטער, ולא דבר אחר, די גמרא וועט באלד ווייטער מפרש זיין וואס מען מיינט ולא דבר אחר. וואס איז די קשיא? זעה איך דאך דא אז מ'טוט יא שפייזן די פרוי ווען דער מאן איז אוועק געגאנגען, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן וואס ער זאגט אין פוסקין מזונות לאשת איש, אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, במשרה את אשתו על ידי שליש, דא רעדט זיך משרה, משרה איז פון לשון סעודה, ער האט איבערגעלאזט אפוטרופוס, דער אפוטרופוס זאל איר שפייזן, יעצט וויל די אפוטרופוס איר נישט שפייזן. יעצט ווען איך זע אז ער האט איבערגעלאזט אפוטרופוס, איז דאך א סימן אז ער האט איר נישט געגעבן קיין געלט, זעט דאך אויס ער האט נישט געזאגט צאי מעשה ידיך במזונותיך. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי בניו ובנותיו נמי, אויב האט ער דאך א שליש איז דאך בניו ובנותיו וויל ער דאך אויך שפייזן, ווען איך זע ער האט עס איבערגעגעבן צו א שליש אז זאל זיין אפוטרופוס זאל זיי שפייזן, וויל ער דאך מען זאל זיי שפייזן, דארף דאך אויך זיין דער זין אז אויב די אפוטרופוס הערט אויף צו שפייזן, כאטש אזוי אויך ליגט נישט אויף אים קיין חיוב, נאר איך זע דאך א גילוי דעת ער וויל מען זאל זיי שפייזן. ענטפערט די גמרא, כשהשרה לזו ולא השרה לזו, אז ער האט באשטימט אפוטרופוס צו שפייזן די פרוי, נישט צו שפייזן בניו ובנותיו. פרעגט די גמרא מאי פסקא, פארוואס זאלסטו אזוי אריינלערנען, און תוספות פרעגט שוין אויף דעם, זיכער א פרוי איז מחויב מזונות, איז ער משרה דורך א שליש, און בניו ובנותיו איז נישט מחויב פון זייערע מזונות, איז ער נישט משרה, לערנט תוספות א צווייטן פשט. אלא אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, כששמעו בו שמת בעד אחד, מאי פסקא הייסט פארוואס טוסטו באשטימען די זאך אז ר'האט זי געמאכט אפוטרופוס אז דא רעדט זיך נאר אויב ר'האט געמאכט אפוטרופוס פאר די פרוי נישט בניו ובנותיו זאגט די גמרא אזוי דא רעדט זיך מ'האט געהערט ער איז געשטארבן פון וועמען האט מען געהערט פון עד אחד היא דאי בעיא אינסובי בעד אחד ווען זי וויל חתונה האבן איז דאך די דין מצי מינסבא קען זי חתונה האבן. מזוני נמי יהבינן לה, דעריבער טו איך איר אויכעט געבן מזונות. בניו ובנותיו, דאי בעו למיחת לנכסיו בעד אחד, אויב זיי ווילן אריין גיין צו די ירושה אז ס'איז נאר דא עד אחד לא מצו נחתי, קענען זיי נישט אריין גיין, ווייל די נאמנות פון עד אחד טוט נאר אויף לגבי דעם מאל משום עגונא אקילו רבנן, אבער ווען עס האנדלט זיך וועגן געלט זאכן איז דא די דין דארף זיין צוויי עדות. איז מזוני נמי לא יהבינן להו, גיב איך זיי נישט קיין מזוני. פרעגט די גמרא מאי דבר אחר, פריער איז געשטאנען אז די בית דין גייט אריין לנכסיו נאר צו שפייזן די פרוי און נישט בניו ובנותיו שפייזן ולא דבר אחר, וואס הייסט עס רב חסדא אמר תכשיט, תכשיטים פון די פרוי טו איך נישט נעמען פון די נכסים, רב יוסף אמר צדקה, רב יוסף זאגט ווען די בית דין באשטימט אויף יעדן איינעם פון די שטאט געלט אויף צדקה, טוט מען נישט אריין גיין אין זיינע נכסים פון זיי נעמען געלט אויף צדקה, מאן דאמר תכשיט כל שכן צדקה איז אוודאי און אוודאי צדקה בעל כרחו טו איך נישט נעמען, מאן דאמר צדקה אבל תכשיט יהבינן לה אבער תכשיט בשמים פאר דער פרוי גיט מען יא, ווייל איך ווייס זיכער דלא ניחא ליה, ער וויל נישט דתינוול אז די פרוי זאל ווערן פארמיסט. רש"י. מיר האבן פריער געהאט אין גמרא עמוד א' א מחלוקת פון רב און שמואל, ווען איינער איז אוועקגעגאנגען למדינת הים, אין א ווייטע מדינה, און די פרוי איז דא איבערגעבליבן, צי ליגט א חוב אויף דעם בית דין אז זיי זאלן פארקויפן זיינע נכסים און מען זאל איר געבן דערוויילע וואס צו עסן. רב לערנט פוסקין מזונות לאשת איש, און שמואל לערנט אין פוסקין מזונות לאשת איש, ווי די גמרא זאגט דעם טעם, ווייל מיר נעמען אהן אז אויב ר'איז אוועקגעגאנגען מסתמא האט ער איבערגעלאזט געלט, זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט היבמה, ווען איינער שטארבט אן קינדער, און ס'איז דא א ברודער, רופט זיך אהן זיין פרוי יבמה, מ'דארף איר מייבם זיין, איז דער דין אז מען קען נישט מייבם זיין די ערשטע דריי חדשים, מען דארף ווארטן משום הבחנה, ווייל אויב כ'וועל מייבם זיין כ'על נישט ווארטן קיין דריי חדשים און זי וועט געבוירן א קינד, כ'על נאר ווארטן איין חודש און זי וועט געבוירן א קינד לאמיר זאגן אין אכט חדשים ארום, וועל איך קען זיין אז ס'איז בן ט' לראשון און קען זיין בן ז' לשני, איז די ערשטע דריי חדשים קען מען איר נישט מייבם זיין, און אויכעט קען מען איר נישט געבן חליצה ווי מ'האט געלערנט אין פרק החולץ. אויב אזוי, ג' חדשים הראשונים די ערשטע דריי חדשים וואס זי קען נישט חתונה האבן און מ'קען איר נישט מייבם זיין, ניזונת משל בעלה ווערט זי געשפייזט פון די נכסים פון דעם פארמעגן פון איר מאן וואס איז אוועקגעשטארבן. מכאן ואילך, נאך די דריי חדשים, אינה ניזונת ווערט זי נישט געשפייזט לא משל בעלה ולא משל יבם. עמד בדין, אז זי איז געשטאנען מיט אים בדין, זי האט געזאגט דעם יבם ער זאל איר נישט שלעפן, אדער זיי מיר מייבם, אדער גיב מיר חליצה וועל איך קענען חתונה האבן צו א צווייטן. וברח, און ער איז אנטלאפן. ניזונת ווערט זי געשפייזט משל יבם, פון דעם יבם. זע איך דאך דא אויף אַז דער מענטש, וועלכער דאַרף איר שפּײַזן, איז אַוועקגעגאַנגען, דער יבֿם איז ברח, ווערט זי געשפּײַזט פֿון דעם יבֿם. איז דאָך אַ קשיא אויף שמואלן, וואָס שמואל זאָגט, אין פּוסקין מזונות לאשת איש. לכאורה הייבט זיך דאָך די קשיא גאָרנישט ניט אָן. דאָ איז דאָך אַן אַנדער קעיס. דאָ איז אַ קעיס ער איז אנטלאפן, ער וויל איר נישט געבן קיין חליצה און נישט מייבם זיין, דעריבער דארף איך אים באשטראפן אז זי זאל ווערן געשפייזט פון זיינע נכסים, דארטן רעדט מען דאך אין אזאין פאל אז ס'איז געווען א סיבה, ער איז אוועקגעפארן, קען גאר זיין ער איז אוועקגעפארן אויף א קורצע צייט און דערווייל האט ער זיך אויפגעהאלטן און תוספות פרעגט דאס, זאגט תוספות אז אויב איך האב מורא די סברה פון שמואל'ן אז מען גיבט איר געלט זיך צו שפייזן, וואלט דא א אפשר, דארף איך אויך אפשר אננעמען אז מסתמא האט ער איבערגעלאזט געלט, אדער תוספות זאגט דער יבם, אדער די נאך א סברה זאגט תוספות אז דאס וואס שטייט ברח איז לאו דווקא דער זעלבע דין איז חלה, ער איז געווארן קראנק איז אויך דער זעלבע דין ניזונת משלו. זאגט די גמרא, אמר לך שמואל, שמואל וועט דיר ענטפערן, דא איז אנדערש ווי א אשת איש, טאקע א אשת איש וואס דער מאן איז אוועק געגאנגען, וועל איך טאקע לערנען אין פוסקין מזונות לאשת איש, ווייל כ'האב מורא צררי אפשר האט איבערגעלאזט ביי איר געלט, אדער איך טראכט אפשר האט ער געזאגט צו איר צאי מעשה ידייך למזונותייך און זי איז באשטאנען. אבער דא למאי ניחוש לה ביי דעם יבם מיט די יבמה וואס זאל איך מורא האבן? להאי וואס זאל איך דא מורא האבן? אי משום צררי, זאגן אז דער יבם האט איר איבערגעלאזט געלט פאר דעם האב איך נישט קיין מורא, לא מיקרבא דעתיה לגבה, ער איז דאך נאר א יבם וואס איז נישט אזוי נאנט מיט איר, אז ער זאל טראכטן איר צו באווארען און איבערלאזן געלט. אי משום מעשה ידיה, טראכטן אפשר האט ער געזאגט צו איר, צאי מעשה ידייך למזונותייך, פאר דעם דארף איך אויך נישט טראכטן, לא משתעבדא ליה, זי איז נישט משועבד צו אים, עס באלאנגט נישט צו אים. זאגט די גמרא, תא שמע, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, האישה א פרוי שהלכה היא ובעלה למדינת הים, זי מיט דעם, די פרוי מיט דעם מאן זענען אוועקגעגאנגען אין מדינת הים, ובאת, און זי איז צוריק געקומען, ואמרה, און זי זאגט, מת בעלי, מיין מאן איז געשטארבן, און מיר האבן דאך געלערנט אז ווען א פרוי זאגט מת בעלה גלייב איך איר, אויב ס'שעת שלום רצתה אז זי וויל ניזונת ווערט זי געשפייזט פון די נכסי בעלה, אזוי ווי דער דין איז פון א אלמנה רצתה אז זי וויל גובה כתובתה נעמט זי אפ די כתובה, כאטש מיר האבן דאך פריער געלערנט אין גמרא אז מת בעלה גלייב איך נאר להנשא, אבער מכח דעם גייען נישט אריין די יורשים אין די נחלה, ווייל לגבי געלט זאכן האט מען דאך געלערנט דארף זיין צוויי עדות, אבער ביי די כתובה איז א אנדער זאך, ווייל אין די כתובה איז אריינגעשריבן לכשתנשאי לאחר, ווען דו וועסט האבן א היתר צו חתונה האבן צו איינעם. תטלי מה שכתוב ליכי, וועסטו קענען נעמען וואס איז געשריבן אין כתובה, דעריבער קען זי נעמען אויף עדות עצמה די כתובה. ווי איז אבער זי געקומען צו גיין און זי האט געזאגט, גירשני בעלי, מיין מאן האט מיר גע'גט, און זי וויל יעצט איינמאנען די כתובה, גיב איך איר נישט די כתובה. מתפרנסת ווערט זי געשפייזט והולכת עד כדי כתובתה אזויפיל גיב איך איר מזונות וויפיל ס'איז דער ווערט פון דער כתובה די כתובה נעמט זי נישט אפ אפשר האט דער מאן איר נישט געגעט דאס וואס זי זאגט אז דער מאן האט איר געגעט אויף דעם טוט מען איר נישט גלייבן אבער מזונות גיב איך איר יא אלס פרעון פון דער כתובה ממה נפשך איז ריכטיג אז דער מאן האט איר געגעט, האט זי דאך גענומען די מזונות פאר דער כתובה, און אויב דער מאן האט איר נישט געגעט, איז ער דאך מחויב אין אירע מזונות. איז אויב מיר וועלן לערנען אז אשת איש שהלך בעלה למדינת הים איז דער דין אין פוסקין מזונות לאשת איש,

אפשר האט ער איר נישט געגעט, און אויב ער האט איר נישט געגעט איז זי דאך א אשת איש, און א אשת איש וואס דער מאן איז אוועק געגאנגען זאגסטו דאך שמואל אין פוסקין מזונות, אזוי איז מסביר דער תוספות רי"ד. זאגט די גמרא, הכא נמי דא אויכעט מיינט מען כששמעו בו שמת. שמואל האט דאך געזאגט אז אויב מען האט געהערט אז דער מאן איז געשטארבן, דעמאלט האלט דאך שמואל אויכעט אז פוסקין מזונות לאשת איש, דעמאלט איז נישט דא די חשש צו זאגן, טאמער האט ער איר געזאגט צאי מעשה ידיך במזונותיך, ווייל יעצט א איז דאך נישט איז דאך משעובד איר מעשה ידיה צו וועמען? צו די יורשים, און אויב די יורשים זאגן צו איר צאי מעשה ידייך במזונותייך און זי באשטייט נישט איז איז דאך נישט אזוי, דווקא די צאי מעשה ידייך איז דאך ווען זי באשטייט, איי לאמער זאגן אפשר צררי אתפסה. פאר דעם האט מען אויך נישט קיין מורא, ווייל זי וועט גיין איינמאנען די כסובה, דעמאלטס וועט זי שווערן שלא עיכבה בידה כלום. פרעגט די גמרא, אויב ווידער דא רעדט זיך, די פרוי זאגט זי איז געווארן גע'גט, און מען האט געהערט אז ער איז געשטארבן, אבער מאי שנא עד כדי כסובתה, פארוואס גיב איך נאר מזונות, וויפיל דער שיעור פון איר כסובה? מער ניט, אויב ווידער שמעו בו שמת, איז זי דאך אן אלמנה, און אלמנה ווערט דאך געשפייזט, ביז וואנען זי האט חתונה ווערט זי געשפייזט, אפילו די מזונות זענען א סך מער ווי דער שיעור פון איר כסובה, פארוואס ווערט דא דערמאנט אז מען טוט איר נאר געבן מזונות ביסלעך ביסלעך עד כדי כסובתה? ענטפערט די גמרא, דאיהי היא דאפסידה אנפשה, זי אליין האט זיך דאך געמאכט שאדן, מיט דעם מאל וואס זי האט געזאגט גרשני, זאגט זי דאך אז זי זאגט אז די מאן האט איר גע'גט, זאגט זי דאך אליין אז זי האט נישט קיין מזונות, דעריבער גיב איך איר נישט קיין מזונות, אבער כדי שיעור כסובה קען איך איר געבן. אבער געבן מזונות מער אויף דער, אין דער צייט אז זי זאגט אז עס קומט איר נישט מער, דארף איך איר מער נישט געבן, ווייל זי זאגט דאך ס'איז א גרושה, און א גרושה איז דאך דער דין האט נישט קיין מזונות. איי אויב אזוי פרעגט רש י א קשיא, זאל מען איר געבן די גאנצע כסובה צוזאמען? זאגט דער רש י. אמת טאקע מען קען איר געבן די גאנצע כסובה, נאר זי וויל נישט נאר דאס וואס שטייט מתפרנסת והולכת, אויב זי זאגט ער האט איר גע'גט, און אויב זי טראכט אפשר איז ער נישט געשטארבן איז איר בעסער צו נעמען מזונות, אז דער מאן וועט קומען וועט זיין די כסובה וועט נאך זיין, דעריבער זאגן מיר וויל זי נישט נעמען די גאנצע כסובה צוזאמען. זי וואס זי זאגט גרשני קאן זיין אז זי האט שפעטער חרטה, זי זאגט זי האט געשיקט א שליח מקבל זיין א גט, און זי מיינט ער האט איר זיכער געגעבן א גט, האט ער געוואלט געבן א גט, נאכער שמעו בו שמת, טראכט זי אפשר האט זי נישט באקומען דעם גט, תא שמע כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, כיצד אמרו, ווי אזוי האבן די חכמים געזאגט, ממאנת אין לה מזונות, ממאנת הייסט אזוי, ווען דער טאטע איז מקדש בתו קטנה, דעמאלט זענען די קידושין דין תורה, דעמאלט אז דער מאן וויל איר גט'ן, מוז ער נאר געבן א גט, אז זי קען נישט זאגן זי וויל נישט וואוינען מיט דעם מאן, ווייל ס'איז קידושי תורה, נאר דעמאלט ווען ס'האט איר מקדש געווען אחיה ואמה, דעמאלט איז די קדושין נאר מדרבנן, און דעמאלט קען זי ממאן זיין, זי זאגט זי וויל נישט דעם מאן, ווערט זי באפרייט. און כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות, וויאזוי האבן דאס די חכמים געזאגט? אי אתה יכול לומר איך קען נישט זאגן אז דאס מיינט מען ביושבת תחת בעלה דעמאלט ווען זי וואוינט מיט דעם מאן, שהרי בעלה חייב במזונות, דער מאן איז דאך מחויב איר צו שפייזן, אלא דאס וואס שטייט אז זי האט ממאן געווען קומט איר נישט קיין מזונות, כגון שהלך בעלה למדינת הים, דער מאן איז אוועקגעגאנגען פון איר ווייט, לוותה זי האט געבארגט ואכלה זי האט געגעסן נאכער עמדה ומיאנה אז זי האט נאכער ממאן געווען איז ער דאך נישט איר מאן ס'האט דאך עוקר געווען מ'זאגט למפרע קומט איר נישט קיין מזונות ווייזט אויס פון דעם טעמא דמיאנה דעמאלט ווען הלך בעלה למדינת הים און זי האט ממאן געווען זי זאגט זי וויל נישט וואוינען מיט דעם מאן און אזעלכע קידושין וואס דער מיאון מאכט אויס דעמאלט קומט איר נישט קיין מזונות, הא אבער לא מיאנה, ס'האט נישט ממאן געווען, יהבינן לה, גיט מען יא מזונות, איז דאך א קשיא אויף שמואל, וואס שמואל זאגט, אין פוסקין מזונות לאשת איש, זאגט די גמרא, אמר לך שמואל, שמואל וועט דיר ענטפערן, הכא דא הא, דעריבער זאגן מיר אז אויב זי האט נישט ממאן געווען גיט מען איר מזונות, ווייל למאי ניחוש לה, פארוואס זאל איך איר נישט געבן קיין מזונות? אי משום צררי, זאל מען טראכטן אז דער מאן האט איבערגעלאזט ביי איר געלט, בינטלעך געלט, צררי לקטנה לא מתפיס, אז זי איז א קטנה לאזט מען נישט איבער ביי איר קיין געלט. ואי משום מעשה ידיה, און אויב כ'זאל טראכטן וועגן מעשה ידיה האט ער געזאגט צאי מעשה ידייך למזונותייך, קטנה לא ספקה, א קטנה איז דאס נישט גענוג פאר איר די מעשה ידיה פאר מזונות. פרעגט די גמרא מאי הוה עלה, ווי בלייבט דער דין צו פוסקין מזונות לאשת איש שהלך בעלה למדינת הים צו נישט, כי אתא רב דימי אמר, ווען רב דימי איז געקומען האט ער געזאגט, מעשה בא לפני רבי בבית שערים, א מעשה איז געקומען פאר רבי אין דער שטאט בית שערים, ופסק לה מזונות, ס'איז געווען א מעשה אשת איש שהלך בעלה למדינת הים, און רבי האט געזאגט מען זאל איר געבן מזונות, לפני רבי ישמעאל בציפורי, א זעלבע מעשה איז געקומען פאר רבי ישמעאל אין ציפורי ולא פסק לה מזונות, און ער האט איר נישט געגעבן קיין מזונות, תהי, דער רבי ישמעאל האט געזאגט ס'קומט איר נישט קיין מזונות, תהי בה רבי יוחנן, האט רבי יוחנן אריינגעטראכט אין דעם, וכי מה ראה רבי ישמעאל, וואס האט רבי ישמעאל געזען, שלא פסק לה מזונות, אז מ'זאל איר נישט געבן צו עסן, הא לא נחלקו בני כהנים גדולים וחנן, אין די משנה איז נישט דא די מחלוקת פון בני כהנים גדולים וחנן, אלא אין די שבועה צו מען מאכט איר באשווערן, אבל מזוני, אבער מזונות האלטן אלע אז יהבינן לה אז מען גיט איר מזונות, פארוואס האט רבי ישמעאל געזאגט מען גיט איר נישט קיין מזונות? אמר ליה רב שמן בר אבא, כבר תרגמה רבינו שמואל בבבל אז דאס די מחלוקת פון חנן מיט די בני כהנים גדולים איז כששמעו בו שמת, אויב מ'האט געהערט ער איז געשטארבן, דעמאלט זאגן מיר אז פוסקין מזונות לאשת איש, אבער אזוי נישט. אמר ליה, האט ער געזאגט צו אים, פתריתו בה כולי האי, איר האט אזויפיל ווי מ'זאגט איינגעטייטש, פארוואס זאלט איר עס אזוי איינלערנען אז דאס רעדט זיך דווקא אין אזא פאל? כי אתא רבין אמר, ווען רבין געקומען האט ער געזאגט מעשה בא לפני רבי בבית שערים ולא פסק לה מזונות, פארקערט אז רבי האט געזאגט קומט איר נישט קיין מזונות אשת איש שהלך בעלה למדינת הים לפני רבי ישמעאל בציפורי ופסק לה מזונות איז די זעלבע זאך אמר רבי יוחנן מה ראה רבי שלא פסק לה וואס האט רבי געזען שלא פסק לה דהא לא נחלקו חנן ובני כהנים גדולים אלא לענין שבועה אבל מזונות יהבינן לה אמר ליה רב שמן בר אבא כבר תרגמה שמואל בבבל כששמעו בו שמת נאר דעמאלט זאגט חנן און בני כהנים גדולים אז מ'גיט מזונות, אמר ליה האט ער אים געזאגט, פתריתו בה כולי האי, איר טוט אזוי איינלערנען אז ס'רעדט זיך דווקא אין אזא אן אופן, פשטות רעדט זיך עס אפילו דארטן ווי לא שמעו בו שמת. ברוך השם, מסכת כתובות, דף קז עמוד ב', די דריטע שורה פון די ברייטע שורות. והלכתא כוותיה דרב, די הלכה איז ווי רב האט געזאגט אויף פוסקין מזונות לאשת איש, דאס הייסט א פרוי וואס דער מאן איז אוועק געגאנגען למדינת הים און זי איז דא אליין געבליבן, איז די בית דין גייט אריין אין די נכסי בעלה און מען גיט איר מזונות. והלכתא כוותיה דרב הונא אמר רב און די הלכה דער מ'האט אין בית מדרש געזאגט די הלכות צוזאמען אויך האט מען אפגע'פסק'נט אז די הלכה איז ווי רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן דאמר רב הונא אמר רב רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן יכולה אישה שתאמר לבעלה א פרוי קען זאגן צו איר מאן איני ניזונת, איך וויל נישט דו זאלסט מיר געבן שפייז, ואיני עושה, און איך וויל נישט אז מיין ארבעט, מיינע מעשי ידי, זאל באלאנגען צו דיר, ווייל די גאנצע זאך פארוואס האבן די חכמים מתקן געווען אז דער מאן זאל שפייזן די פרוי, טאמער מעשי ידיה וועט נישט זיין גענוג פאר אירע מזונות.

דאס וואס זיי טוען איינזאפן אין זיך, אפילו מען וועט עס מגעיל זיין, מאכן הגעלה ברותחין, די בליעה פון זיי גייט נישט ארויס, אזוי איז דער כלל, אזוי א כלי מתכות, אז עס האט איינגעזאפט אין זיך אין זיך טרפות. מ'כשר'ט עס, זאגן מיר כבולעו אזוי ווי עס איז אריינגעקומען בשעת דעם בישול איז אריינגעקומען די בליעה, כך פולטו, אז אויב שפעטער ווען ס'קאכט אין די וואסער גייט עס ארויס, אבער כלי חרס כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם, נאכדעם איז דאך דער דין אז מען האט געקאכט די קדשים אין א ערדענע כלי. זאגן מיר אז מען דארף עס צעברעכן, ווייל דאס וואס בלייבט אינעווייניג אין די דופני הכלי, דאס ווערט נותר. אויב מען קאכט אין א מעטאלענע כלי, איז צומארגנס גיי איך קאכן נאכאמאל, איז כל יום נעשה גיעול לחבירו, דאס וואס איז נעכטן געווארן געקאכט גייט היינט ארויס און עס ווערט נישט קיין נותר. דאס רעדן מיר ביי כלי חרס, פלעינע כלים וואס איז געווארן געמאכט פון דער ערד. ווי איז אז די כלים זענען אויבן אזוי ווי ביי אונז איז פארהאנען גלאזירטע, ביי אונז איז פארהאנען מיט פעינט אנדערע, מערסטן טייל וואס מיר עסן דאס איז געמאכט געווארן מיט פעינט, נאר ס'איז דא אנדערע זענען גלאזירטע, מאליראוונע, ס'איז דא אנדערע קוניא מיינט מען וואס אויבן זענען זיי מיט בליי באדעקט די חרס, אויב זענען אויבן באדעקט מיט מעטאל ממילא לאזט דיך עס נישט אז ס'זאל איינזאפן אינעווייניג די חרס, און דאס וואס ווערט איינגעזאפט ווערט נאר איינגעזאפט אין די בליי, נאר די שאלה איז מען נאר צו די בליי איז ריינע בליי, אדער די בליי איז אויך גלייך געווארן געמישט מיט אזעלכע זאכן וואס דיע זאכן זענען אזעלכע זאכן וואס זיי האבן דעם דין ווי חרס וואס עס זאפט איין און זיי גיבן נישט ארויס. דרך אגב, מיר זענען דאך געוואוינט צו זאגן ווי מ'האט זיך אמאל געפירט אז גלאז, גלעזער, איז נישט געווען קיין באזונדערע מילכיגע קיין באזונדערע פליישיגע, ווייל גלאז איז דאך בכלל נישט בולע, אבער דא אין דיע לענדער די טייערע גלעזער ספעציעל דיע גלעזער וועלכע צוברעכן זיך נישט זיי קומען פון פראנקרייך, דיע גלעזער האבן אין זיך אחוץ גלאז האבן זיי זיך מעטל אויכעט, אין דיע גלעזער איז קאן מען נישט ווי מען זאגט גיסט מען אריין אין דעם מילך איז עס מילכיג קאן מען נישט אין דעם ווי מען זאגט אריין גיסן אין פליישיגע סופ. איז די הלכה איז ווי רב זביד בקוניא. ביי ערדענע כלים וואס זענען אויבן צוגעדעקט מיט בליי, ס'איז מען נוגע לגבי חמץ ביי פסח, אויך איז מען דאס נוגע לגבי גיעולי עובדי כוכבים, ווען די כלי פון א גוי ס'האט אין זיך איינגעזאפט טרפות, אויך איז מען נוגע לגבי יין נסך, דאמר רב זביד, רב זביד האט געזאגט. הני מאני דקוניא, הני מאני דקוניא, דיע כלים וואס איז פון ערדע וואס זענען צוגעדעקט מיט בליי, חיורי, ווייסע, די צודעק איז ווייס און מיט בליי, ואוכמי, מיט שווארצע שרו מעג מען, ווייל דער עופרת טוט גלאט מאכן דעם חרס, עס לאזט אים נישט איינזאפן. ירוקי.

אז ס'איז דארטן נישט דא קיין שפאלטן, ס'איז גלאטיג, די בליי טוט צודעקן אינעווייניג די גאנצע כלי, אבל אית בהו קרטופני אז ס'איז דארט דא שפאלטן, אסירי איז אפילו ס'איז ווייס און שווארץ איז אויכעט אסור, ווייל די חרס טוט איינזאפן דורך די שפאלטן. רש"י.